ר' נחמן בר יצחק מתני הכי, ר' נחמן בר יצחק האט אזוי געלערנט, אמר רב חייא בר אבא, רב חייא בר אבא האט געזאגט, בעי רבי יוחנן, רבי יוחנן האט געפרעגט, המחזיר גרושה משניסת, איינער האט צוריק גענומען א געגעטע פרוי נאכדעם וואס זי האט חתונה געהאט, מאי, ווי איז דער דין, צו קען מען איר מייבם זיין? אמר ליה רבי אמי, האט אים רבי אמי געפרעגט ותיבעי לך צרתה, וואס פרעגסטו די שאלה נאר אויף איר, פרעג די שאלה אויף דער צרה אויכעט. האט ער גענטפערט, צרתה לא קמיבעיא לי, דא וועגן דער צרה האב איך נישט קיין שאלה, דלא אלים קל וחומר למידחי צרה, די קל וחומר איז ניט שטארק אוועקצושטויסן די צרה, די צרה קען מען זיכער מייבם זיין. אלא כי קמיבעיא לי, ווען האב איך די שאלה? היא גופא, זי אליין, די פרוי וואס איז געפאלן ליבום, די פרוי וועלכע דער געשטארבענער האט איר געהאט צוריק גענומען נאכדעם ער האט איר געגט, מאי, ווי איז דער דין, מי אלים קל וחומר במקום מצוה, צי איז שטארק דער קל וחומר במקום מצוה אז מ'זאל איר נישט קענען מייבם זיין און תוספות באווארנט, כאטש מיר נוצן דאך דעם קל וחומר ביי ספק סוטה מ'טאר איר נישט מייבם זיין, נאר דארטן איז דא נאך א טעם זאגט תוספות או לא, אדער במקום מצוה העלפט נישט דער קל וחומר, און די מצות יבום איז דאך דער עיקר, מעג מען איר מייבם זיין. אמר ליה, האט ער אים געזאגט, תניתוה, מיר האבן דאס דאך געלערנט, איך גיי זיך יעצט פושט זיין ביידע זאכן, צי די ערשטע לשון וואס איך פרעג די שאלה אויף דער צרה צו מען מעג איר מייבם זיין, און די צווייטע לשון וואס איך פרעג די שאלה אויף איר אליין. האבן מיר געלערנט, היתה אחת כשרה ואחת פסולה, ס'איז געפאלן צו אים ליבום פון איין ברודער צוויי פרויען, איז דאך דעמאלט דער דין אז ביאתה או חליצתה של אחת מהן פוטרת צרתה, און איינע געווען א כשר'ע און איינע א פסול'ע, אם היה חולץ, ווען ער גיט חליצה, חולץ לפסולה, לערן איך יעצט פשט, די חליצה גיט ער, ער וויל געבן חליצה קען ער געבן די פסול'ע, ואם היה מייבם, ער וויל מייבם זיין, מייבם לכשרה, קען ער נאר מייבם זיין די כשר'ע. מאי כשרה מאי פסולה, וואס מיינט מען כשר'ע, וואס מיינט מען פסול'ע? אילימא וועסטו וועלן זאגן, כשרה מיינט מען כשרה לעלמא, זי איז כשר פאר דער וועלט, זי מעג חתונה האבן צו א כהן, פסולה מיינט מען פסולה לעלמא, זי פסול פאר דער וועלט, זי איז שוין געווען א גרושה אדער א חלוצה פון א אנדער מאן פריער, און זי איז סיי ווי פסול לכהונה. כיוון דלדידיה חזיא, צו אים איז זי דאך ראוי, ער איז דאך א ישראל, מאי נפקא ליה מינה? וואס איז די חילוק וועלכע ער וויל זאל ער געבן חליצה און וועלכע ער וויל זאל ער מייבם זיין, ווייל ביי אים זענען דאך ביידע גלייך, ביי אים איז דאך ביידע כשרות. אלא לאו מיינסט דען ניט כשרה מיינט מען כשרה ליה, זי כשר צו אים פסולה מיינט מען פסולה ליה, זי פסול צו אים. ומאי ניהו, וועלכע מציאות רעדט זיך דא? מחזיר גרושתו? אז דער ברודער האט צוריק גענומען די געגעטע פרוי און נאכדעם אז זי האט חתונה געהאט צו אן אנדערן, און ער האט געהאט דער ברודער נאך א פרוי און ער איז געשטארבן, איז די גרושה צו אים פסול, זי איז נישט ראוי צו אים, מכח דעם קל וחומר.

איז די קול של היבן מוכח, ווי תוספות איז מסביר, לויטן צווייטן לשון אז די שאלה איז לויט ר' יוסי בן כיפר קען איך זיך גארנישט נישט פושט'ן, ווייל איך קען דאך זאגן אז דאס גייט אזוי ווי די רבנן. גמרא לא, ניין, דאס קען זיך פון דא גארנישט נישט פושט'ן. כשרה מיינט מען לעלמא, פסולה לעלמא, זי כשר פאר דער וועלט, זי קען חתונה האבן צו א כהן, פסולה מיינט מען פסול צו דער וועלט, זי טאר נישט חתונה האבן צו קיין כהן. ודקאמרת דאס וואס דו פרעגסט, כיוון דלדידיה חזיא ווייל זי איז ראוי צו אים, מאי נפקא ליה מינה, וואס איז דער חילוק וועלכע ער וויל זאל ער געבן חליצה, וועלכע ער וויל זאל ער קענען מייבם זיין, ווייל ביי אים זענען דאך ביידע כשרות, משום דרב יוסף, צוליב די מימרא וואס רב יוסף האט געזאגט, דאמר רב יוסף, רב יוסף האט געזאגט, כאן שנה רבי, פון דא האט רבי געלערנט, לא ישפוך אדם מי בורו, א מענטש זאל נישט אויסגיסן די וואסער פון זיין גרוב, כאטש ער דארף זי נישט האבן, ואחרים צריכים להם, און אנדערע דארפן זי יא האבן. דא אויך, אז ער קען געבן חליצה די פסול'ע און די כשר'ע זאל זיין געפטר'ט, זאל ער נישט געבן קיין חליצה די כשר'ע און אפפסל'ן פון כהונה. דאס איז די טענה, איז די טייטש אזוי, קען אמאל זיין אז דער פשט איז דא מייבם לכשרה, מייבם זיין קען מען די כשרע אויכעט, ס'איז נישט קיין חילוק וועלכע, חליצה זאל ער געבן די פסולע נאר, נישט די כשרע. תא שמע.

היא וצרתה סלקא דעתך, האסט א הווא אמינא צו זאגן מען זאל ביידע געבן חליצה? אז מען גיבט איינער חליצה ווערט זיך געפטר'ט די צרה. אלא אימא, נאר זאג, או היא, אדער זי, או צרתה, אז מען גיבט חליצה אדער איר אדער די צרה, זעהסטו דאך דא אויך אז די צרה קען מען נישט מייבם זיין, בין איך זיך אויך פושט ביידע שאלות, די ערשטע שאלה איז דאך געווען אויף די צרה צו מען מעג מייבם זיין, לויט דעם ערשטן לשון בין איך זיך פושט מען טאר נישט מייבם זיין. די צווייטע לשון איז געווען די שאלה אויף איר אליין צו מען מעג מייבם זיין, צי זאג איך די קל וחומר איז שטארק במקום מצוה, זיי זיך פושט ער איז שטארק מען טאר נישט מייבם זיין. זאגט די גמרא פון דא איז נישט קיין ראיה, ולאו תרוצי קא מתרצת לה, מוזטו דען דאס נישט פארענטפערן? די ברייתא איז דאך זיכער באגרייזט. תריץ הכי, קענסט אפשר אזוי אויך פארענטפערן, היא חולצת, די יבמה וואס דער געשטארבענער האט איר געהאט צוריק גענומען נאכדעם ווי ער האט איר גע'גט, קען מען נישט מייבם זיין נאר חליצה, צרתה או חולצת או מתייבמת, איז פון דא נישט קיין ראיה. רשי. אמר רב לילי בר ממל אמר מר עוקבא אמר שמואל צרת ממאנת אסורה. עס איז געפאלן פון דעם געשטארבענעם ברודער צוויי יבמות מייבם זיין, איינע א גדולה און איינע א קטנה, און די קטנה האט ממאן געווען. זאגן מיר אז די צרה די גדולה איז אסור, גייט יעצט די גמרא דאס מפרש זיין, פרעגט די גמרא למאן, צו וועמען איז די צרה אסור? אילימא אז דו וועסט זאגן לאחים אז די אנדערע ברידער זאגן מיר טארן נישט נעמען די צורה פון דער קטנה וואס איז ממאן, באלד וועלן מיר זען אין וועמען זי האט ממאן געווען, זי האט ממאן געווען מיינט מען דא אין יבם, השתא היא גופא שריא, די יבמה וואס זי האט ממאן געווען איז זי מותר צו די אנדערע ברידער. דאמר שמואל, שמואל האט געזאגט מיאנה בזה, זי האָט ממאן געװען אין דעם יבֿם, אַ יבֿמה קטנה, זאָגט, זי איז ממאן, זי װיל נישט די קידושין פֿון פֿריִער, מותרת בזה, איז זי מותר צו די אַנדערע ברידער, פֿאַר װאָס ווייל מיט מיאון ווערט אויסגעריסן די ערשטע קידושין, איז זי גארנישט ניט קיין אשת אח, איז זי מותר צו די ברידער, איז אויב זי אליין איז מותר, צרתה מיבעיא, איז דאך די צרה אוודאי און אוודאי מותר צו די ברידער, אלא זאגט די גמרא, לדידיה, צו דעם יבם אין וועמען די קטנה האט ממאן געווען איז זי אסור. פארוואס זאל זי זיין אסור? אין אמת'ן איז דאך מיאון רייסט דאך אויס די קידושין ראשונים איז זי דאך קיינמאל נישט געווען קיין אשת אח, נאר אז זי איז ממאן ביבם, אין דעם יבם, אט דאס רייסט דאס אוועק די זיקה. זעהט עס אויס ווי אשת אח, כאטש מיאון מאכט דאך אז די קידושין זענען גלייך נישט געווען קיין קידושין פון דעם געשטארבענעם ברודער, איז זי גלייך ביי אים ווי א פרעמדע, נאר ס'א גזירה מדרבנן, ווייל זי איז דאך געפאלן ליבם, ס'איז דאך געווען א זיקה מדרבנן, זעהט עס אויס ווי אשת אח, ווי די גמרא זאגט ווייטער אז משעת נפילה נראית ככלתו. פרעגט די גמרא, איך וויל דיר פרעגן, מאי שנא ממאנת דשריא לאחין, פארוואס די וועלכעס איז ממאן איז מותר צו די ברידער, דלא עבדא בהו מעשה, ווייל זי, די יבמה, האט אין זיי נישט געטאן קיין שום מעשה, זי האט אין זיי נישט ממאן געווען, צרה נמי איז דאך די צרה אויכעט לא עבדא ביה מעשה, די צרה האט דאך נישט געטון קיין מעשה אין דעם יבם, דער יבם וואס די קטנה האט אין אים ממאן געווען, פארוואס זאל ער נישט טארן נעמען די צרה, די צרה האט דאך אין אים גארנישט נישט געטון קיין שום מעשה, זאל זי זיין מותר. תוספות פרעגט אבער אז די גמרא פרעגט די קשיא נאר אויף די צרה, נישט אויף די ממאנת, איז א סימן אז דאס פארשטיי איך פארוואס די ממאנת איז אסור. איז אויב איך פארשטיי פארוואס די ממאנת איז אסור, וואס איז די קשיא אויף די צרה, זי איז דאך שוין צרת ממאנת, דעריבער איז זי אסור? תוספות בלייבט שטיין ביי א קשיא. ענטפערט די גמרא, גזירה משום צרת בתו ממאנת, אויב איך וועל זאגן אז א יבמה קטנה איז ממאן אין יבם, מעג דער יבם נעמען די צרה, וועט מען קומען זאגן אז פאלט צו אים ליבום, א ערווה, זיין טאכטער. ראובן האט געהאט שמעון'ס טאכטער פאר א פרוי, און זי איז געווען א קטנה. און ראובן האט געהאט נאך א פרוי, און זי פאלט יעצט ליבום, וועט מען קומען זאגן אז שמעון קען מייבם זיין די צרת בתו. מען וועט קומען זאגן אז די מיאון טוט אויסרייסן די ערשטע קידושין און ס'איז נישט קיין צרת ערווה. רש"י פרעגט א קשיא, ווי קען דאס זיין די מציאות אז דער טאטע לעבט און די טאכטער זאל ממאן זיין? אין אמת'ן ווען דער טאטע לעבט און איז מקדש די טאכטער, איז דאך די קידושין קידושי תורה, העלפט דאך נישט קיין מיאון. ווען העלפט מיאון? דווקא ווען זי איז א יתומה, וואס האבן איר מקדש געווען די מאמע צו די ברודער, און דא אויב דער טאטע לעבט איז דאך די קידושין קידושי תורה, וואס איז שייך צו זאגן צרת בתו ממאנת, זי קען דאך נישט ממאן זיין, זאגט דער רש"י עס קען זיין א מציאות אז זי זאל האבן א דין ווי א יתומה כאטש דער טאטע לעבט, למשל אז דער טאטע האט איר חתונה געמאכט און זי איז געווארן גע'גט, האט זי שוין דעם דין ווי א יתומה, דער טאטע קען שוין פאר איר נישט מקבל זיין קיין קידושין, וואס דער זכות פון טאטן איז אוועקגעגאנגען פון איר ווען זי ארויס פון זיין רשות, יעצט דא אז זי האט חתונה געהאט צו דעם ראובן'ען קען זי ממאן זיין אין יבם כאטש דער טאטע לעבט, איז דא די מציאות ס'זאל זיין קידושין דרבנן? פרעגט די גמרא, וצרת בתו ממאנת מי אסירא? א צרת בתו וואס איז ממאן איז דען אסור? והתנן מיר האבן געהאט געלערנט אין דער משנה וכולן די אלע עריות אם מתו אויב די ערווה איז געשטארבן או מיאנו אדער זי האט ממאן געווען צרת ממאנת מותרת איז די צרה מותר דמיאנה במאן, אין וועמען רעדט די משנה האט מען ממאן געווען? אילימא עסטו וועלן זאגן דמיאנה בבעל, די משנה רעדט אז דער מיאון איז געווען אין מאן, היינו גרושה, איז דאך דאס די זעלבע זאך ווי גרושה, ווי א גע'גט'ע, וואס דארף מען שטיין באזונדער? אלא לאו ביבם, מיינסטו דען ניט אז די משנה רעדט זיך זי האט ממאן געווען ביי יבם, זעה איך דאך אז ווען די ערווה איז ממאן אין יבם איז די צרה מותר, וואזשע זאגסטו גזירה משום צרת בתו ממאנת, ס'איז טאקע אזוי, צרת בתו ממאנת איז מותר צום יבם. זאגט די גמרא לא, ניין, לעולם בבעל, דאס וואס שטייט אין די משנה אז אויב די ערווה איז ממאן, איז די צרה מותר צו דעם יבם, מיינט מען אז דער מיאון איז געווען אין דעם מאן, וואס בשעת נפילה איז זי נישט געפאלן, בשעת מיתה איז זי נישט געפאלן ליבום, איי דו פרעגסט מיר היינו גרושה, ותרי גווני גירושין, ער לערנט נאר צוויי וועגן פון גירושין, גירושין וואו זי איז געווען זיין פרוי און האט איר געגט, און ער לערנט מיר א וועג מיאון, וואס מיאון טוט אויסרייסן די קידושין אז ס'איז גלייך נישט געווען קיין קידושין. פרעגט די גמרא, ומאי שנא כי מיאנה בבעל דעקרינהו לנישואין, פארוואס זאגן מיר ווען די ערווה איז ממאן אין די מאן, פארוואס איז די צרה מותר, ווייל די מיאון טוט אויף אז ס'איז נישט געווען קיין נישואין, זי איז נישט געווען זיין פרוי, ממילא איז זי נישט די אנדערע קיין צרת ערווה. כי מיאנה ביבם נמי, ווען זי איז ממאן אין יבם, וואס הייסט זי ממאן אין יוון? איז זי דאך ממאן, זי זאגט אז די קידושין פון מיין ערשטן מאן וואס איז געשטארבן, איך וויל נישט אין די קידושין, איז דאך אויך די זעלבע זאך, נישואין קמאי קא עקרא, טוט זי דאך אויסרייסן די ערשטע נישואין, דארף דאך אויך זיין דער דין. אז אויב זי האט, די ערווה האט ממאן געווען אין דעם יבם זאל די צרה זיין מותר, ענטפערט די גמרא, משום דתני רמי בר יחזקאל, צוליב דעם דין וואס רמי בר יחזקאל האט געלערנט, דתני רמי בר יחזקאל, רמי בר יחזקאל האט געלערנט מיאנה בבעל, אויב זי האט ממאן געווען אין די מאן, א קטנה, א יתומה, זי האט ממאן געווען אין מאן, מותרת לאביו, איז זי מותר צו דעם טאטן פון איר מאן, פארוואס? ווייל עס האט עוקר געווען די קידושין פון פריער איז זי דאך קיינמאל נישט געווען אשת בנו, איז זי דאך נישט קיין כלתו. ביבם, אויב זי האט ממאן געווען אין יבם, אסורה לאביו, איז זי אסור צום טאטן פון יבם. פארוואס? ווייל די ערשטע קידושין האבן דאך אויפגעטאן, אז נאכדעם ווי דער מאן איז געשטארבן איז זי געווען זקוקה ליבם, קוקט עס אויס ווי דאס איז זיין פרוי פון דעם געשטארבענעם, זעהט עס אויס ווי כלתו, אלמא משעת נפילה נראית ככלתו, זאל טאקע זיין זי איז שפעטער ממאן, אבער בשעת נפילה ווען דער מאן איז געשטארבן זעהט זי אויס ווי זיין שנור, דעריבער זאגן מיר אז זי איז ממאן ביבם אסורה לאביו. הכא נמי, דא אויכעט, ביי ערווה כאפט א חילוק, אויב טאקע די ערווה האט ממאן געווען ווען די מאן האט נאך געלעבט, איז דאך בשעת נפילה נישט געווען בשעת מיתה נישט געווען זקוק צו קיין יבם די ערווה, ווייל זי האט דאך שוין ממאן געווען, איז די צרה מותר, ווייל די צרה הייסט דעמאלט נישט קיין צרת ערווה, אבער דא אויף. בשעת ער איז געשטארבן האט זי דאך נאך נישט געהאט ממאן געווען, זעהט זיך דאך דא אויס אז זי איז געוועזן אשתו של מת, והא ראיה זעהט עס אויס ווייל זי איז דאך זקוק צום יבם, זי קען דאך יעצט נישט חתונה האבן. איז משעת נפילה נראית כצרת בתו, משעת נפילה זעהט זי אויס ווי צרת בתו. אז די אנדערע איז א צרה פון א ערווה, זאל טאקע זיין אז זי איז ממאן האט זי עוקר געווען די די ערווה איז ממאן האט זי עוקר געווען די ערשטע קידושין, אבער עס קוקט דאך אויס בשעת'ן שטארבן אז זי איז אשתו של מת, אז זי איז יא אשת אחיו, זעט דאך עס אויס ווי דאס איז צרה של ערווה, ווייל עס קוקט דאך אויס בשעת מיתה אז די ערווה איז זיין פרוי, דעריבער זאגן מיר אז צרת בתו איז אסורה. איז די זעלבע זאך דא אויך ביי אונז דער דין וואס מען האט געזאגט פאר שמואל'ן, אז אויב עס פאלט ליבום א קטנה און א גדולה פון איין ברודער, און זי האט ממאן געווען אין יבם, איז זי און די צרה אסור צום יבם, און צאם. ברוך השם, מסכת יבמות, דף י"ב עמוד א', די לעצטע פינף שמאלע שורות. אמר רב אסי, האט רב אסי געזאגט, צרת איילונית אסורה, דאס ווארט איילונית איז פון דעם לשון אייל, א זכר פון שאף ווערט אנגערופן אייל, די פרוי וועלכע האט נישט קיין קינדער ווערט זי אנגערופן מיט דעם לשון אייל, איז אויב ס'איז געפאלן ליבום פון זיין ברודער די איילונית מיט נאך א פרוי, זאגן מיר אסורה. מען קען נישט מייבם זיין די איילונית און אויך קען מען נישט מייבם זיין די אנדערע כאטש עס לשון הגמרא שטייט דא או אסורה מיינט מען נישט בלויז אז ס'איז אסור לייבם נאר ס'איז זי פטור פון חליצה אויכעט. שנאמר שטייט אין פסוק והיה הבכור אשר תלד, הייסט עס אז די יבמה זאל זיין אזעלכע וואס זי קען געבוירן, פרט לאיילונית שאינה יולדת, א איילונית וואס זי קען נישט געבוירן איז זי נישט זקוק ליבום, און אויב זי איז פטור פון יבום איז זי אשת אח, איז זי באיסור כרת, און די צרה איז צרת ערווה. כאטש והיה הבכור אשר תלד זאגט די גמרא ווייטער, איך לערן אפ פון דעם מצוה בגדול לייבם, אבער דא דרשן איך ווייל אשר תלד איז מיר איבריג צו דערציילן אז די מצוה איז דווקא ווען די פרוי איז אזעלכע וואס זי קען געבוירן, און אויב אויף איר איז נישט דא קיין מצוה איז זי אשת אח שלא במקום מצוה, און די צרה איז צרת ערווה. מתיב רב ששת, האט רב ששת געפרעגט א קשיא, מיר האבן געלערנט אין א משנה, ג' אחים נשואין ג' נשים נכריות, דריי ברידער, וואס די דריי ברידער האבן געהאלטן דריי פרעמדע פרויען, די פרויען זענען נישט געווען קיין משפחה, ומת אחד מהם, איינער פון די דריי ברידער איז געשטארבן. ראובן, שמעון, לוי, וואס האבן געהאט דריי פרויען, יעדער פון זיי האט געהאט א פרוי, ראובן איז געשטארבן, קען איר יעצט מייבם זיין סיי שמעון סיי לוי, ועשה בה שני מאמר, שמעון האט געמאכט אין איר מאמר מצד הדין איז דאך א יבמה ווערט נקנה נאר בביאה, און די חכמים האבן מתקן געווען אז פריער זאל מען איר מקדש זיין, און דיע קידושין זענען נאר קידושין דרבנן, פארוואס ווערן אנגערופן דיע קידושין מיט דעם לשון מאמר, ווייל ביי אלע קידושין ווען נישט א יבמה איז דא דער ענין מאמר ער דארף זאגן הרי את מקודשת לי צי בשטר צי הרי את מקודשת לי בכסף צי הרי את מקודשת לי בביאה אבער ביי א יבמה דארף ער גארנישט נישט זאגן איז פון דעם וואו וואס איך רוף אן די קידושין מיט דעם לשון מאמר ווייס איך אז דאס איז נאר קידושין וועלכע זיי זענען דרבנן. ומת, און שמעון איז אויך געשטארבן, דארף מען יעצט מייבם זיין די פרוי וואס האט פריער געווען ראובן'ס פרוי און שמעון האט אין איר געמאכט א מאמר, און אויך די צרה די צווייטע פרוי וואס שמעון האט געהאט, הרי אלו חולצות ולא מתייבמות. גיט מען חליצה, מען נישט מייבם. ווען שמעון זאל געווען מייבם זיין ראובן'ס פרוי, וואלט געווען אוועקגעגאנגען די זיקה פון ראובן'ען, און יעצט אז ער געשטארבן שמעון, וואלט אויף איר געווען נאר די זיקה פון שמעונ'ען, וואלט ער געקאנט מייבם זיין וועלכע ער וויל, אבער שמעון האט דאך געמאכט נאר א מאמר, איז דאך מדין תורה נישט אוועק די זיקה נאך פון ערשטן, מען האט דאך נאך נישט מקיים געווען די מצוה פון יבום, און אביסל איז דא דא זיקה פון דעם שמעונ'ען אויכעט, ווייל ער האט דאך געמאכט אין איר א מאמר, איז זי יעצט זקוק אי מכח ראובן אי מכח שמעון, רופט זי זיך אן אשת שני מתים, די פרוי וואס האט פריער באלאנגט צו ראובן'ען, נאכער ווען נאכדעם ווען ראובן איז געשטארבן האט שמעון געמאכט א מאמר, איז דא פון זי איז זי זקוק אי מכח ראובן אי מכח שמעון, שנאמר שטייט אין פסוק ומת אחד מהם אז איינער פון די ברידער וועט שטארבן יבמה יבוא עליה, מי שעליה זיקת יבם אחד, נאר דעמאלט ווען אויף איר זי איז צוגעבינדן מייבם צו זיין פון איין יבם.

ווייל די ס'איז דאך צוויי יבמות מדין תורה וואס זיי קומען משני בתים, דארף מען געבן דער חליצה און דער חליצה. ווען ער זאל נישט געווען מאכן קיין מאמר, וואלט געווען אויף איר נאר די זיקה פון ערשטן, וואלט דאס געוועזן שתי יבמות הבאות משני בתים, וואלט ער געקאנט מייבם זיין ביידע, אבער יעצט קען ער איר נישט מייבם זיין, ווייל זי איז דאך זקוק מכח צוויי, הייסט זי אשת שני מתים מדרבנן, און די אנדערע הייסט צרת אשת שני מתים. וקתני עלה, מ'האט אויף דעם געלערנט א ברייתא, אמר רב יוסף, רב יוסף האט געזאגט, פון רב יוסף'ן וואלט איך נישט געקאנט פרעגן קיין קשיא אויף רב ששת'ן, נאר עס שטייט וקתני עלה אז דאס וואס רב יוסף האט געלערנט דאס איז א ברייתא זו היא צרת אשת אח מאב דא איז די צרה פון אשת אח מאב שאיסור נפילה גרם לה דער איסור וואס מען קען איר נישט מייבם זיין איז מכח נפילה ווייל זי איז געפאלן צוויי מאל ליבם אבער נישט די טייטש איז ווייל זי איז עפעס א ערווה נאר די דער איסור קומט ווייל זי איז צוויי מאל געפאלן ליבם שלא מצינו בכל התורה כולה כגון זאת מען טרעפט נישט אומעדום אין די תורה ס'זאל זיין דאס גע'אסר'ט ווייל דא איז דאך נישט קיין ערווה און דאך מדרבנן איז די צרה אסור אבער מדין תורה איז נישט דא קיין אזוין זאך ביז אהער די ברייתא און די ברייתא הייבט זיך אן מיט די ווערטער

איז די צרה מותר? איז דאך א קשיא פון דער ברייתא וואס רב יוסף האט געלערנט אויף רב ששת'ן, זאגט די גמרא, לא ניין, למעוטי גייט מען ממעט זיין צרת אילונית דאסירא, א צרת אילונית איז אסור, איי וואס איז? ומאי זו היא, וואס מיינט ער צו זאגן נאר דא איז אזוי אויף דער דין נאר ביי אשת שני מתים? וואס גייט אים אט דאס ממעט זיין? צרת אילונית איז דאך אויך אסור, ביידע איז דאך גלייך, ביידע זענען דאך אסור, וואס איז דער זו היא? נאר דער חילוק איז אין דעם איסור. זו היא, נאר דא אויף ביי אשת שני מתים, דאיסור נפילה גרם לה, וואס האט איר גורם געווען דער איסור נפילה? צרתה בעיא חליצה, דארף די צרה האבן חליצה. אילונית אפילו חליצה לא בעיא, ביי דער אילונית דארף די צרה נישט האבן קיין חליצה, מאי טעמא וואס איז די חילוק? הא דאורייתא, ביי דער אילונית איז דאך אסור ליבם מדין תורה, בלייבט די אילונית אשת אח שלא במקום מצוה, דארף די צרה קיין חליצה אויך נישט האבן, הא דרבנן, דאס וואס איך טוה אסר'ן אויף דעם ליבם די אשת שני מתים דאס איז דאך נאר מדרבנן, אבער מדין תורה איז עס יא זקוק ליבם, דעריבער דארף מען געבן חליצה. רש י. תנן, מיר האבן געלערנט אין אונזער משנה, וועט זיין א קשיא אויף רב אסי'ס דין, וואס רב אסי זאגט צרת אילונית אסורה. אין אנפאנג משנה שטייט אז די חמש עשרה נשים פוטרות צרותיהן, אַז ס'פֿאַלט ליבום אַ ערווה מיט אַ צרה, זענען זיי ביידע פּטור פֿון ייבום. נאָכהער זאָגט די משנה, וכּולן און די אַלע עריות אם מתו, אויב די עריות זענען געשטאָרבן איידער דער ברודער איז געשטאָרבן, או מיאנו, אָדער די ערווה געווען אַ קטנה און זי האָט ממאַן געווען אין דעם ברודער איידער ער איז געשטאָרבן, או נתגרשו, אָדער זענען געוואָרן געגט.

אז ווען ער האט חתונה געהאט מיט איר דער געשטארבענער ברודער האט ער געוויסט ס'איז א איילונית, איז דא נישט קיין מקח טעות, איז זי זיין פרוי, און זקוק ליבום איז זי נישט, מכח אשר תלד איז אשת אח שלא במקום מצוה, איז די צווייטע צרת איילונית, כאן שלא הכיר בה די משנה רעדט זיך ווען דער ברודער וועלכער איז געשטארבן האט בשעת ער האט איר מקדש געווען האט נישט געוויסט אז ס'איז א איילונית, איז דאך זיין מקח געווען א מקח טעות, איז זי דאך נישט געווען זיין פרוי, דעריבער איז די צרה מותר ווייל זי איז נישט קיין צרת איילונית. דייקא נמי, א ראיה איך דיר ברינגען די משנה רעדט זיך נאר אין דעם פאל וואס מ'האט פריער נישט געוואוסט אז ס'איז א איילונית. דקתני שנמצאו, אין די משנה שטייט או שנמצאו איילונית, ווייזט אויס ווען איז עס געווארן געפינען איילונית, שפעטער לאחר נישואין, דעמאלט איז די קידושין קידושי טעות, איז די איילונית ניט אשתו, ממילא איז די צווייטע די צרה נישט קיין צרת איילונית, ווייל עס שטייט שנמצאו ולא קתני שהיו, ס'שטייט נישט שהיו, שמע מינה אז אזוי האט די ראיה רש"י. אמר רבא, האט רבא געזאגט, הלכתא, די הלכה איז, צרת איילונית מותרת, צרת איילונית איז מותר,

אפילו ווען די איילונית איז געווען א ערווה, דאך מעג מען מייבם זיין די צרה. ואלא הא דקתני שנמצאו אין די משנה ווייזט דאך אויס ס'לשון שנמצאו איילונית ווייזט אויס אז ווען מעג מען מייבם זיין די צרה דווקא. וואס בשעת קידושין האט מען נישט געוואוסט אז ס'איז איילונית וואס דער מקח איז א מקח טעות, דעמאלט הייסט עס נישט קיין צרת ערווה ווייל די איילונית איז נישט אשתו, אזוי ווייזט דאך אויס ס'לשון שנמצאו. תני לערן שהיו, לערן אפילו היו אז עס איז געווען א איילונית מעג מען די צרה מייבם זיין, פארוואס? ווייל ווען האט די תורה געאסרט די צרת ערווה, איז דווקא במקום מצוה, און זי ווייל זי איז א איילונית, זי איז דאך סיי ווי נישט ראוי ליבום, אן דעם דין ערווה, הייסט די צרה צרת ערווה שלא במקום מצוה. כי אתא רבין אמר רבי יוחנן. ווען רבין איז געקומען האט ער געזאגט פאר רבי יוחנן, אחת צרת ממאנת, ס'איז געפאלן פאר דעם יבם צוויי פרויען, איין א קטנה און איין א גדולה, איז אויב די קטנה האט ממאן געווען אין געשטארבענעם מאן, שטייט דאך שוין בפירוש אין דער משנה אז צרתה מותרת, נאר דא אז זאגט ער דעם דין אז צרת ממאנת, זי האט ממאן געווען אין יבם, ואחת צרת איילונית, די דין וואס מ'האט פריער געלערנט, ואחת סיי צרת מחזיר גרושתו, ראובן האט גע'גט א פרוי און ער האט איר נאכער צוריק גענומען נאכדעם וואס זי האט שוין געהאט חתונה געהאט צו א צווייטן, ער טאר דאך איר נישט צוריק נעמען, און ראובן האט געהאט נאך א פרוי און ער איז געשטארבן אן קינדער, איז דיע פרוי וועלכע ער האט געהאט געגעט און זי האט חתונה געהאט צו א צווייטן און האט איר צוריק גענומען דיע פרוי קען מען נישט מייבם זיין אבער צרת מחזיר גרושתו כולן מותרות דיע אלע מעג מען מייבם זיין. תני רב ביבי קמיה דרב נחמן, רב ביבי האט געלערנט פאר רבי נחמנען, ג' נשים משמשות במוך, דריי פרויען מעגן געבן מוך וועכע זאכן אויף דעם ארט פון תשמיש ווען זיי זענען משמש כדי זאל נישט פארשוואנגערן קטנה ווען די פרוי איז א קליינע די גמרא וועט ווייטער זאגן וועלכן שיער מעוברת ווען זי שוואנגערט און מניקה ווען זי זייגט די קינד קטנה דעריבער מעג משמש זיין במוך שמא תתעבר, טאמער זי וועט פארשוואנגערן, ושמא תמות און טאמער וועט זי שטארבן. עס שטייט דא צוויי מאל שמא. שמא תתעבר, טאמער זי וועט פארשוואנגערן, און אויב זי וועט פארשוואנגערן, שמא תמות טאמער וועט זי שטארבן. ווייזט אויס אז קאן אמאל זיין זאל פארשוואנגערן א קטנה און נישט שטארבן, ווייל אויב כ'זאל זאגן שטענדיג ווען זי פארשוואנגערט שטארבט זי, איז דאך נאר דא איין חשש, שמא תתעבר ותמות. אז שטייט דא צוויי זאכן, שמא תתעבר ושמא תמות, ווייזט אויס אז ס'איז נישט אפהענגיג איינס אין אנדערן. מעוברת, ווען זי שוואנגערט, שמא תעשה עוברה סנדל, טאמער וועט זי מאכן די קינד וואס איז שוואנגערט, סנדל, סנדל הייסט מיט א איינגעקוועטשטע פנים, אויב די פרוי שוואנגערט און ס'פארשוואנגערט נאכאמאל, טוט איינס מאכן אפרייבן די פארעם פון דעם צווייטן קינד. תוספות זאגט כאטש עס שטייט דאך אין אשה מתעברת וחוזרת ומתעברת, מיינט מען קיין בן קיימא קאן נישט זיין אז ס'זאל זיין א עובר א בן קיימא אויב זי שוואנגערט זאל זי נאכאמאל מתעבר ווערן, אבער סנדל קאן זיין, תוספות זאגט נאך א פשט אויף דעם, מניקה ווען די פרוי זייגט קאן זי ניט משמש זיין מעג זי לייגן מוך במקום תשמיש, שמא תגמול בנה, טאמער זי העט אויפהערן צו זייגן די קינד וימות און די קינד וועט שטארבן, די מאירי זאגט ווייל בזמן העיבור איז די מילך זייער נישט געזונט וועט זי נישט זייגן דעם קינד. ואיזו היא קטנה, וועלכעס איז א קטנה וואס איז ראוי זאל מתעבר ווערן שטארבן, ווי אלט איז זי? מבת י"א שנה ויום אחד, פון עלף יאר און איין טאג, עד י"ב שנה ויום אחד, ביז צוועלף יאר און איין טאג. פחות מכאן, אויב ווינציגער אלט פון עלף יאר, וועט זי זיכער נישט פארשוואנגערן, ויתר על כן, זי מער ווי צוועלף יאר אלט, דעמאלט איז זי נישט אין א סכנה זיך פארשוואנגערן, משמשת כדרכה והולכת, קען זי משמש זיין כדרכה.

משמשת כדרכה והולכת, מעג זי משמש זיין אן מוך ווי דער סדר איז. ומן השמים ירחמו, פון הימל וועט מען האבן רחמנות, משום שנאמר, ווייל עס שטייט אין פסוק, שומר פתאים ה'. דער אייבערשטער היט פתאים די נאראנים. ביז אהער איז די ברייתא. פרעגט די גמרא, מדקאמר שטייט דא אין דער ברייתא שמא תתעבר ושמא תמות, שטייט נישט שמא תתעבר ותמות, דעמאלט וואלט אויסגעוויזן שמא תתעבר איז תמות וודאי, אז עס שטייט דא או שמא תתעבר ושמא תמות. מכלל ווייזט אויס פון דעם דאיכא קטנה

למשל, רחל האט פארשוואנגערט און זי האט געבוירן אין דער צייט פון עלף יאר ביז צוועלף יאר, האט שמעון מקדש געווען די טאכטער, דער טאטע פון איר האט גענומען קידושין פאר איר, דער טאטע האט א רעכט נאכהער. איז געשטארבן דער טאטע פון דער טאכטער, און די אלמנה האט חתונה געהאט צו ראובן'ען, צו זיין ברודער ראובן, און ראובן האט אנדערע פרויען אויכעט, און ראובן איז געשטארבן, פאלט יעצט ליבום די שוויגער וואס האט חתונה געהאט צו שמעון'ס ברודער, און אנדערע פרויען.

שנמצאו אילונית, או שמיאנו, דו קאָנסט נישט זאָגן, אַז די חמותו זאָל ממאן זײַן, ס'קאָן דאָך יאָ זײַן די מציאות, זי זאָל ממאן זײַן, אַז די חמותו, די שװיגער, האָט געבױרן, װען זי נאָך געװעזן אַ קטנה, און דער שמעון האָט גענומען איהר טאָכטער, און דער מאַן פֿון דער שװיגער איז געשטאָרבן, זי האָט חתונה געהאָט צו זײַן ברודער ראובן, און זי נאָך אַ קטנה, זי ממאן, ענטפערט די גמרא, אימא, זאג שמא תתעבר ותמות, טאמער וועט זי פארשוואנגערן און שטארבן, דאס הייסט שטענדיג א קטנה, אז זי פארשוואנגערט שטארבט זי. דאמר רבה בר ליואי, רבה בר ליואי האט געזאגט, גבול יש לה, ס'דא א גרעניץ, קודם הזמן הזה, פאר דעם זמן וואס ווערט פריער דערמאנט פאר עלף יאר, אינה מתעברת כל עיקר, טוט זי אינגאנצן נישט פארשוואנגערן, תוך הזמן הזה, אין דעם צייט פון עלף יאר מיט א טאג ביז צוועלף יאר מיט א טאג. היא מתה ועוברה מת, זי און די קינד שטארבן, לאחר הזמן הזה, נאך צוועלף יאר, היא חיה, זי לעבט, ועוברה חי, און די קינד לעבט. פרעגט די גמרא, איני, ס'איז דאך ניט אזוי. והא תני רבה בר שמואל, רבה בר שמואל האט דאך געלערנט, אי אתה יכול לומר, דו קאנסט נישט זאגן, בחמותו, ווען עס פאלט ליבום די שוויגער ואם חמותו, און די מאמע פון שוויגער ואם חמיו, קאנסטו נישט זאגן שנמצאו אילונית, אז זענען געווארן געפונען אילונית, או שמיאנו, אדער זיי האבן ממאן געווען, קאנסטו דאס נישט זאגן שכבר ילדו, ווייל זיי האבן שוין געבוירן. אז ער זאגט נישט דעם טעם שכבר גדלו, זיי זענען שוין גרויס, נאר ער זאגט דעם טעם שכבר ילדו ווייזט אויס אז קיין יארן איז מען נאך נישט געקומען לכלל שנים, נאר אויב זי האט געבוירן קאן זי נישט ממאן זיין. הייסט עס אז קאן זיין א מציאות, א קטנה איז זי און דאך האט זי געבוירן. תוספות פרעגט, אויף וועמען פרעג איך די קשיא? אויף רב ביבי'ן, איז נישט דא קיין קשיא ווייל איך קען לערנען, כאטש ס'דא א קטנה זי שוואנגערט און זי שטארבט נישט, דאך קען חמותו נישט ממאן זיין, ווייל דאס וואס האט געבוירן דאס האלט צוריק פון ממאן זיין כאטש זי איז א קטנה, ווייל מענטשן זעען זי האט געבוירן וועלן זיי מיינען אז זי איז שוין א גדולה.

לעולם שמא תתעבר ושמא תמות, איך וועל לערנען פשט, ס'קען זיין א קטנה וואס די קטנה טוט געבוירן, טאמער וועט זי פארשוואנגערן, אז זי פארשוואנגערט קען אמאל זיין זי וועט שטארבן, איי דו פרעגסט מיר א קשיא, אויב אזוי טרעפט מען דאך אז חמותו זאל ממאן זיין, ואלא קשיא הך, בלייבט דאך שווער די קשיא, מצינו חמותו ממאנת. אמר רב ספרא, האט רב ספרא געזאגט, בנים הרי הם כסימנים, אויב זי געבוירט א קינד איז דאס ווי סימנים, ממילא קאנסטו קיינמאל נישט האבן א פרוי זי זאל געבוירן און זי זאל ממאן זיין. ואית דאמרי און אנדערע לערנען אז רב ספרא האט געזאגט, בנים עדיפי מסימנים, אז בנים איז נאך מער פון סימנים, סימנים הייסט אז זי ברענגט צוויי האר וואקסט אויף איינעם פון די באהאלטענע ערטער, איז דאס א סימן פון גדלות, זאגן זיי אז בנים איז נאך מער פון סימנים, למאי נפקא מינה, וואס איז דער חילוק צו ס'איז אזוי ווי סימנים צו מער ווי סימנים, דאפילו לרב יהודה אפילו לויט רב יהודה דאמר וואס רב יהודה זאגט אז אפילו דעמאלטס זי האט געברענגט צוויי שערות קען זי נאך אלץ ממאן זיין עד שירבה השחור ביז ס'וועט זיין מערן זיך די שווארצע האר עס וועט זיין אסאך האר בבנים מודה, בנים דאס איז מער ווי שתי שערות דאס איז גלייך שירבה השחור דעריבער בבנים מודה, איז רבי יהודה מודה בבנים אז זי קען נישט ממאן זיין ורב זביד אמר און רב זביד זאגט אין בנים בלא סימנים. ס'איז נישט דא קיין בנים אז ס'זאל נישט זיין קיין סימנים, און אויב זי געבוירט ווען זי איז א קטנה איז זיכער האט זי געברענגט סימנים. וואס איז די פשט? וואס זשע קריגט זיך רב זביד אויף רב ספרא? און אויך וועמיר זעהן ווייטער די גמרא, פרעגט די גמרא ונבדוק, זאל איך בודק זיין? פארוואס זאל איך בודק זיין? דאס אליין איז שוין די גרעסטע פרוף אז זי האט געבוירן בנים, איז דאך א סימן אז זי האט שוין געברענגט סימנים. לערנט תוספות פשט, נישט די טייטש עס קען נישט זיין אין בנים בלא סימנים, נאר ס'טרעפט זיך נישט בלא סימנים, ס'איז נישט מצוי, אבער אנדערע מאל קען עס זיין, און די ראיה פון תוספות איז פון דעם וואס די גמרא פרעגט ונבדוק, ווי די גמרא פרעגט למאן דאמר אין חוששין מאי איכא למימר, און אויב כ'וועל זאגן אין בנים כלל בלא סימנים איז דאך זיכער נשרו, פרעגט די גמרא ונבדוק, כ'קען דאך בודק זיין, דו זאגסט דאך אז ס'קען אמאל זיין בנים אן סימנים, ענטפערט די גמרא חיישינן כ'האב מורא שמא נשרו, טאמער די סימנים די שתי שערות זענען געווארן אפגעריסן, פרעגט די גמרא הניחא דאס איז גוט למאן דאמר חוששין, דער וועלכער לערנט כ'האב מורא שמא נשרו, אלא למאן דאמר אין חוששין, דער וואס ער זאגט כ'האב פארדעם נישט קיין מורא, מאי איכא למימר? זאל איך בודק זיין, און אויב ס'איז נישט דא קיין סימנים איז זי נאך א קטנה קען זי נישט ממאן זיין. ענטפערט די גמרא, אפילו למאן דאמר אין חוששין, אפילו דער וואס ער לערנט כ'האב נישט קיין מורא שמא נשרו, טאמער די סימנים האבן זיך אפגעריסן, און אויב כ'געפין נישט קיין סימנים איז א סימן ס'איז נישט געוועזן משום צער לידה חיישינן, דא אז זי האט שוין געבוירן האלט ער אויכעט אז ס'קען זיין אז ס'איז געוועזן סימנים און די סימנים זענען געווארן אפגעריסן.